בעזרת השם יתברך, מסכת חגיגה, דף ט"ו, מ'הייבמיר אן דף ט"ו עמוד א', זעקס שורות פון אויבן תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן מ'האמיר געלערנט א ברייתא, מעשה בר' שיע בן חנניה שהיה עומד על גב מעלה בהר הבית, ר' שיע בן חנניה איז געשטאנען אויף א טרעפל אין הר הבית, וראהו בן זומא, בן זומא האט אים געזען, ולא עמד מפניו, און בן זומא האט זיך נישט אויפגעשטעלט, אפילו בעצם וואלט ער זיך געדארפט אויפשטעלן, ווייל בן זומא איז געווען יונגער, אבער ער האט זיך נישט אויפגעשטעלט. פארוואס האט ער זיך נישט אויפגעשטעלט? ווייל ער איז געווען פארטראכט, ער איז געווען, זיין קאפ איז נישט דארט געווען. אמר לו, האט ר' שיע בן חנניה זיך אנגערופן צו בן זומא, מאין ולאין בן זומא, פון וואו צו וואו דרייען זיך דיין מחשבות, אין וואס ביסטו אזוי פארטראכט? אמר לו, האט בן זומא זיך אנגערופן, צופה הייתי בין מים עליונים למים התחתונים, כ'האב זיך מתבונן געווען אין די ריוח וואס איז דא צווישן די מים עליונים און די מים התחתונים, ס'טייטש שטייט ביי מעשה בראשית אז דער רבונו של עולם האט אפגעטיילט די מים העליונים פון די מים התחתונים, די מים העליונים איז געווארן די הימל די מים התחתונים איז די ערד, איז בן זומא האט זיך מתבונן געווען אין די ריוח וואס איז דא צווישן זיי, ואין בין זה לזה אלא שלש אצבעות בלבד, און די ריוח צווישן די מים העליונים און די מים התחתונים איז דריי אצבעות, וואס איז פשט פון דעם? פשט איז ווי רש"י מסביר, נישט העכער אונזער קאפ פארשטייט זיך וואו אונז שטיימיר איז אסאך מער ווי דריי אצבעות, נאר דארט וואו די הימל רירט צו די ערד, וואס טייטש אלץ א העכערע זאכן און עניינים, אבער טאמער מען זאגט אז די ערד איז פלאך און די הימל איז אזוי ווי א כיפה, איז ארום און ארום ביי די עקן רירט צו די הימל די ערד, איז דארט איז די הימל, די מים עליונים איז אזוי מין נאנט צו די מים התחתונים, ס'איז אוועקגערוקט מיט דריי פינגערס מיט שלש אצבעות, ווי ווייסט מען דאס שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק ורוח אלקים מרחפת על פני המים, יעצט, די רוח אלקים איז געפינט זיך אין די מים עליונים און שטייט מרחפת האט געשוועבט על פני המים אויף די מים התחתונים איז מרחפת וועט מען שוין זעהן דאס איז דריי אצבעות פארוואס ווייל כיונה שמרחפת על בניה ואינה נוגעת א יונה איז אויך מרחפת על בניה שוועבט אויף די קינדער די יונה איז אוועקגערוקט דריי אצבעות פון די קינדער איז די זעלבע זאך זאגט בן זומא דער הימל איז אוועקגערוקט פון דער ערד, אויך מיט דריי אצבעות. אמר להן רב שיע לתלמידיו, רב שיע האט עס געהערט האט ער געזאגט פאר זיינע תלמידים, עדיין בן זומא מבחוץ, בן זומא איז נאך אלץ אינדרויסן, ס'טייטש ער פארשטייט נאך נישט אינגאנצן מעשה בראשית, ס'איז נישט ריכטיג וואס ער האט געזאגט, פארוואס? ווייל מכדי ורוח אלקים מרחפת על פני המים אימת הוה, וואו שטייט די ווערטער ורוח אלקים מרחפת על פני המים, ווען איז דאס געווען? ביום הראשון, די ערשטע טאג פון מעשה בראשית, יעצט הבדלה, ווען האט דער רבונו של עולם אפגעשיידט צווישן די מים העליונים און די מים התחתונים? ביום שני הוא דהואי, ערשט א טאג שפעטער דכתיב, ויהי מבדיל בין מים למים, און ממילא זאגט רב שיע בן חנניה אז ס'איז נישט ריכטיג בן זומא'ס פשט, איי וכמה, איז טאקע וויפיל איז אוועקגערוקט די מים העליונים פון די מים התחתונים, אמר רב אחא בר יעקב, כמלוא נימה, אזוי ווי א הארעלע, ממש גארנישט, ורבנן אמרי, כי גודא דגמלא, רש"י זאגט אז ווען מ'מאכט א בריק,

צווישן די מים העליונים און די מים התחתונים. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אונז האבן נעכטן געזען ארבעה נכנסו לפרדס, און אחר איז קיצץ בנטיעות, אחר איז נתקלקל געווארן ווי מען האט געזען, זאגט די גמרא עליו הכתוב אומר, אויף אחר זאגט די פסוק אל תתן את פיך לחטיא את בשרך, און די פסוק איז דארט ממשיך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא, און המשך הפסוקים, מ'וועט באלד זעהן פארוואס טאקע די פסוקים גייט ארויף אויף אחר. מאי היא, פרעגט די גמרא וואס איז געווען דארט ווען אחר איז אריין אינעם פרדס, וויאזוי איז ער נתקלקל געווארן וואס איז פונקט געווען דארט, פארציילט די גמרא, חזא מטטרון דאתיהבא ליה רשותא למיתב למיכתב זכוותא דישראל, אחר האט געזעהן ווי דער מלאך מטטרון זיצט און שרייבט זכותים אויף כלל ישראל, נארמאל זיצט נישט קיין מלאכים, אבער דא האט מען געגעבן שפעציעל רשות פאר מטטרון צו זיצן צו שרייבן די זכויות. אמר, האט אחר געזאגט, גמירא, איך האב א קבלה פון מיינע רעבעס, דלמעלה, לא הוה, לא ישיבה, ולא תחרות, אז אויבן אין הימל, ביי די מלאכים, איז נישט דא א בחינה פון ישיבה, א מלאך טאר נישט זיצן, און אויך נישט קיין תחרות, מיינט ס'איז נישט דא קיין קאמפעטישן, קיין תחרות צווישן די מלאכים, ולא עורף, אז די מלאכים האבן נישט קיין גענאק, ס'טייטש האבן נאר פענעמער פון אלע זייטן, נישט קיין עורף, ולא עיפוי, נישט קיין מידיגקייט און ממילא דא אז ער זעהט אז מטטרון זיצט און א מלאך ווייסט ער בקבלה קען נישט זיצן וואס פשט דא שמא חס ושלום שתי רשויות הן אפשר איז דא דא טאקע שתי רשויות וואס טייטש דער מטטרון איז חס ושלום א גאט אזוי האט ער געזאגט מיד אפקוהו למטטרון ומחיוהו שיתין פולסי דנורא האט מען גראד גענומען דעם מטטרון און מען האט אים געשלאגן זעכציג מאל מיט א שטעקן פון פייער פארוואס צו ווייזן אז ער איז נישט קיין גאט, א מלאך, א גאט קען מען דאך נישט שלאגן, אמרי ליה, האט מען געזאגט פאר מטטרון דארט אין הימל, מאי טעמא כי חזיתיה לא קמת מקמיה, פארוואס ווען דו האסט געזען דעם אחר וואלסטו דיך געדארפט אויפשטעלן, ווען דו וואלסט דיך אויפגעשטעלט פאר ער האט דיך געזען, וואלט די גאנצע פראבלעם נישט געשען, על כל פנים, פון דעסטוועגן, אפילו נאכדעם וואס אחר האט געזען אז מען האט געשלאגן דעם מלאך, האט ער נאך אלץ געהאט די מחשבות זרות, און במילא איתיהיבא ליה רשותא למימחק זכוותא דאחר, האט מען געגעבן רשות פאר דעם מטטרון אויסצומעקן אלע זכויות פון אחר, און יצתה בת קול ס'ארויס א בת קול ואמרה שובו בנים שובבים חוץ מאחר, יעדע איד קען תשובה טון חוץ פון אחר, אמר, האט אחר געזאגט צו זיך, הואיל ואיטריד ההוא גברא מההוא עלמא, היות וואס ס'איז סיי ווי סיי דערנאך, און ער וועט שוין קיין עולם הבא נישט זען, ליפוק ליתהני בהאי עלמא, איז לפחות זאגט אחר לאמיך הנאה האבן פון עולם הזה, נפק אחר לתרבות רעה, איז ער ארויס אויף א שלעכטע וועג, וואס טייטש ער האט אנגעהויבן טון עבירות, נפק אשכח זונה, איז ער געגאנגען ער האט געטראפן א זונה, תבעה, האט ער געבעטן זאל זינדיגן מיט אים, אמרה ליה, האט צו אים געזאגט, ולאו אלישע בן אבויה את? ביסטו דען נישט דער גרויסער תלמיד חכם אלישע בן אבויה ווי קען זיין אזא זאך אז דו בעטסט מיר צו זינדיגן? עקר פוגלא ממישרא בשבת ויהב לה, ס'איז געווען שבת, האט אחר ארויסגעשלעפט א שטיקל רעטעך פון דער ערד, שבת, וואס דאס טאר מען נישט טון, ער האט עובר געווען דא אויף א מלאכה אין שבת. אמרה, אז די זונה האט דאס געזען, האט די זונה געזאגט, אחר הוא, דאס קען טאקע נישט זיין אלישע בן אבויה, זי האט געזען אזא עבירה, האט זי געזאגט עס מוז זיין איינער אנדערש, און טאקע פון דא האט מען אים אנגעהויבן צו רופן אחר, זי האט אים געגעבן דעם כינוי. פארציילט די גמרא, שאל אחר את ר' מאיר, אחר האט געפרעגט זיין תלמיד ר' מאיר, לאחר שיצא לתרבות רעה נאכדעם וואס ער איז אפגעפארן, אמר ליה, האט אים געפרעגט מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, גם את זה לעומת זה עשה אלקים, אמר ליה, האט ר' מאיר געענטפערט, אז זה לעומת זה איז טייטש, יעדע זאך וואס די אייבערשטער האט געמאכט, האט ער געמאכט א ענדליכע זאך אביסל קלענער, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, ברא כנגדו, ברא הרים, ברא גבעות, די אייבערשטער געמאכט גרויסע בערג, האט ער געמאכט אויך קליינע בערג, ברא ימים, ברא נהרות, גרויסע ימים האט דער אייבערשטער געמאכט, אויך קליינע טייכן, דאס מיינט די פסוק גם את זה לעומת זה עשה אלקים, אמר לו, האט אחר זיך אנגערופן צו רבי מאיר, רבי עקיבא רבך לא אמר כך, דיין רבי רבי עקיבא האט נישט אזוי געטייטשט, אלא נאר רבי עקיבא האט געטייטשט וואס מיינט זה לעומת זה, מיינט איינס קעגן דעם צווייטן, די הפך פון די אנדערע, ברא צדיקים, ברא רשעים, די הפך פון צדיקים, ברא גן עדן, ברא גיהנום, איינס די הפך פונעם צווייטן, און כל אחד ואחד, רבי עקיבא איז ממשיך, אז יעדע איד, יש לו שני חלקים, האט צוויי חלקים, אחד בגן עדן, ואחד בגיהנום, א חלק אין גן עדן א חלק אין גיהנום, זכה צדיק, נטל חלקו, חלק חברו בגן עדן, נתחייב רשע, נטל חלקו וחלק חברו בגיהנום, ס'טייטש יעדער איינער קריגט צוויי חלקים, א חלק אין גן עדן און א חלק אין גיהנום, און שפעטער, לאמיר זאגן ס'איז דא א רשע מיט א צדיק וואס ביידע שטארבן, איז דער צדיק קריגט זיין חלק אין גן עדן, און אויך די חלק פונעם רשע, דער רשע קריגט די אייגענע חלק אין גיהנום, און אויך די חלק פונעם צדיק, אזוי געבט מען אוועק אלע חלקים. אמר רב משרשיא, רב משרשיא געזאגט מאי קרא, ווי איז דא א מקור דערצו אין פסוק, ווייל שטייט אין פסוק סיי ביי צדיקים און סיי ביי רשעים די ענין, גבי צדיקים כתיב, לכן בארצם משנה יירשו אז זיי וועלן ירש'נען געדאפלט, זעהן מיר זיי ירש'נען נישט נאר זייער חלק נאר אויך די גוטע חלק פון די רשעים, ווייטער גבי רשעים כתיב, שטייט ביי רשעים ומשנה שברון שברם אויך א לשון געדאפלט אז די רשעים ירש'נען סיי די אייגענע חלק און סיי די שלעכטע חלק פון די צדיקים. זאגט די גמרא ווייטער נאך א שמועס צווישן אחר און ר' מאיר. שאל אחר את ר' מאיר לאחר שיצא לתרבות רעה. אחר האט געפרעגט רבי מאיר מאי דכתיב, וואס איז פשט אין פסוק? די פסוק רעדט דארט פון חכמה, אז חכמה איז לא יערכנה זהב וזכוכית, ותמורתה כלי פז, אז חכמה קען מען נישט אויסשאצן מיט גאלד מיט גלאז, מען קען עס נישט אויפטוישן מיט טייערע כלים מיט כלי פז, אמר לו, האט רבי מאיר געענטפערט, אלו דברי תורה שקושין לקנותן ככלי זהב וכלי פז, עס גייט ארויף אויף תורה, וואס תורה איז שווער צו קויפן אזוי ווי ס'איז שווער צו קויפן גאלדענע כלים, טייערע כלים, ס'איז שווער צו קונה זיין תורה, מ'דארף זיך אסאך מוטשען. און די זעלבע זאך, ווי קומט אריין גלאז? ווייל ונוחין לאבדן ככלי זכוכית, ס'איז זייער גרינג צו פארלירן תורה, ווי א גלאזענע כלי, ווייל טאמער מ'חזר'ט נישט פארגעסט מען. אמר לו, האט אחר געזאגט צו ר' מאיר, ר' עקיבא רבך לא אמר כך, ר' עקיבא האט אנדערש געטייטשט, אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית, אף על פי שנשברו יש להם תקנה, א גלאזענע כלי, א גאלדענע כלי, אפילו עס צוברעכט זיך, קען מען עס אלעמאל צושמאלצן און מאכן א נייע, מען קען עס פאררעכטן, אף תלמיד חכם, אף על פי שסרח, אפילו א תלמיד חכם טוט עבירות, יש לו תקנה, איז אלעמאל קען ער תשובה טון, אמר לו, ר' מאיר האט דאס געהערט פון אחר, האט געזאגט אף אתה, חזור בך דו טו אויך תשובה. אמר לו, האט אחר געענטפערט, איך קען שוין נישט, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. איך קען שוין צו שפעט. זאגט די גמרא תנא רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא נאך א מעשה, מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת, אחר האט געריטן אויף א פערד שבת, והיה ר' מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו, און ר' מאיר איז געגאנגען אונטער אים צו הערן פון אים דברי תורה, אמר לו, האט אחר געזאגט צו ר' מאיר ווען ער איז אנגעקומען צו א געוויסע ארט, מאיר, חזור לאחריך, גיי צוריק אהיים, שכבר שיערתי בעקבי סוסי, עד כאן תחום שבת, איך האב געמאכט א חשבון מיט די פיס טריט פונעם פערד, אז ביז דא איז די תחום שבת, יעצט דארפסטו דיך אויסדרייען, דארפסטו אהיים גיין, אמר לו, האט ר' מאיר אים געזאגט אף אתה חזור בך, דו טו אויך תשובה, אמר לו, האט אחר געזאגט, ולא כבר אמרתי לך, האב איך דיר דען נישט געזאגט, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. פון דעסטוועגן רבי מאיר האט נישט אויפגעגעבן, תקפיה עייליה לבי מדרשא, ער האט אים אנגעכאפט דעם אחר און אריינגעברענגט אין בית מדרש, אמר ליה האט אחר זיך דארט אנגערופן לינוקא צו א קינד, אזוי איז געווען דער מנהג אמאל, אז מען האט געזאגט צו קינדער פסוק לי פסוקך, זאג מיר וואס דו האסט היינט געלערנט אין חדר, און דער קינד האט זיך אנגערופן מיט עפעס א פסוק, און דער פסוק איז געווען אזא בחינה פון א נבואה, אזא רוח הקודש, עפעס האט עס געזאגט, אמר לו האט דער קינד געזאגט צו אחר, ער האט געלערנט דער פסוק יענער טאג, אין שלום אמר ה' לרשעים, אז רשעים האבן נישט קיין שלום, עס קומט זיי נישט קיין שלום, אזא רמז צו אחר,

זענען נאך אלץ א כתם, זענען נאך אלץ א פלעק אויפן בגד, ס'טייטש תשובה העלפט דיר נישט, אזא נאך א רמז צו אחר, עייליה לבי כנישתא אחריתי, ר' מאיר געבט נישט אויף, ער לויפט ער טראגט ארויס אחר פון דעם שול, טראגט אים צו א נייע שול, אמר ליה לינוקא, אחר זאגט דארט אויך צום נעקסטן קינד, פסוק לי פסוקך, זאג מיר וואס דו האסט היינט געלערנט, אמר ליה, זאגט דער קינד דער פסוק אין ירמיה, ואת שדוד. און דו, שדוד איז איינער וואס מ'האט אים באגנבעט, מה תעשי, וואס וועסטו טון כי תלבשי שני כי תעדי עדי זהב כי תקרעי בפוך עיניך, אפילו וועסט דיך אנטון מיט גאלד מיט שני מיט שיינע רויטע פאדעם און פארבן דיינע אויגן בלוי, לשוא תתיפי, מאכסט דיך סתם שיין אומזינסט, די פסוק רעדט דארט א משל צו א זונה וואס פרובירט זיך שיין צו מאכן און ס'העלפט איר גארנישט, און די נמשל איז כלל ישראל, אז זיי פרובירן זיך שיין צו מאכן ביי די גוים און דאס העלפט נישט ווייל מען דארף תשובה טון איז דאס איז געווען א רמז אויך צו אחר אז מיט דעם אלעם וואס איז געווען געוויסע שיינע זאכן אין אחר אז ער איז דאך געווען א תלמיד חכם ער האט דאך געקענט לערנען פון דעסט וועגן איז דער רמז געווען אז עס וועט אים גארנישט העלפן ס'הייסט צום סוף עט ער נענש ווערן עייליה לבי כנישתא אחריתי שוין ר' מאיר גייט און ער טראגט אחר צו די נעקסטן בית מדרש עד דעייליה לתליסר בי כנישתא ביז מען האט אים אריינגעטראגן אזוי אין דרייצן בתי מדרשים כולהו פסקו ליה כהאי גוונא און יעדע קינד האט אים געזאגט אזא סארט פסוק א שלעכטע פסוק וואס איז מרמז אז ס'איז דערנאך פאר אחר לבתרא אמר ליה ס'איז געקומען צו די לעצטע קינד צו די לעצטע שול אדער דרייצנסטע קינד האט אחר געזאגט פארן קינד פסוק לי פסוקך זאג וואס דו האסט היינט געלערנט אין חדר אמר ליה האט די קינד געזאגט די פסוק אין תהלים ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי אז די אייבערשטער זאגט כביכול פארן רשע מה לך לספר חוקי פארוואס לערנסטו תורה טוסט נישט לערנען תורה העסט גארנישט האבן פונעם תורה איז דאס אויך געווען א רמז צו אחר אבער דא נאך געווען נאך ערגער דא ההוא ינוקא דער קינד וואס האט געזאגט דער פסוק הוה מגמגם בלישניה האט געהאט א פראבלעם מיט זיינע ליפן מיט זיינע לשון ער האט מגמגם ער האט געשטאטערט ער האט נישט גוט קלאר ארויסגעזאגט ווערטער אשתמע כמה דאמר ליה ולאלישע אמר אלקים אין פסוק שטייט ולרשע אמר אלקים און די קינד האט עס געזאגט ס'האט זיך געהערט ווי ער זאגט ולאלישע אמר אלקים ממש ער רעדט צו אחר אחר וואס איז געווען אלישע איכא דאמרי איז דא וואס זאגן ווען אלישע האט דאס געהערט ווען אחר האט דאס געהערט איז סכינא הוה בהדיה וקרעיה ושדריה לתליסר בי כנישתא האט געהאט א מעסער ער האט צושניטן די קינד אויף דרייצן שטיקלעך און געשיקט צו דרייצן בתי מדרשים אנדערע מפרשים זאגן ער האט צוריסן די תהלים וואס די קינד האט געהאלטן ואיכא דאמרי איז דא וואס זאגן אז אמר אז אחר האט געזאגט אי הוה בידי סכינא הוה קרענא ליה, ווען כ'וואלט ווען געהאט א מעסער וואלט איך אים צוריסן, אבער למעשה האט ער נאר אזוי געזאגט ער האט גארנישט געטון, זאגט די גמרא ווייטער כי נח נפשיה דאחר, ווען אחר איז אוועק פון די וועלט, אמרי האט מען געזאגט אין הימל אז ס'דא א פראבלעם דא, לא מידן לידייניה ולא לעלמא דאתי ליתי, פון איין זייט קען מען אים נישט פאר'משפט'ן און געבן גיהנום, פון די צווייטע זייט קען מען אים נישט אריינלייגן עולם הבא אין גן עדן. פארוואס? לא מידן לידייניה, משום דעסק באורייתא, פון איין זייט קען מען אים נישט סתם אריינלייגן אין גיהנום, ווייל ווי נישט ווי, ער איז געווען א תלמיד חכם ער האט עוסק געווען בתורה, ולא לעלמא דאתי ליתי, משום דחטא, פון די צווייטע זייט קען מען אים נישט אריינשיקן עולם הבא, ווייל ווי נישט ווי ער האט געזינדיגט, אמר ר' מאיר, האט ר' מאיר זיך אנגערופן, מוטב דלידייניה וליתי לעלמא דאתי, וואס מען זאל טון, זאל מען טון אזוי, מען זאל אים קודם אריינלייגן אין גיהנום, דארט וועט ער נזדקק ווערן, דארט וועט ער צאלן די פרייז פאר אלע עבירות, און שפעטער נאכדעם זאל מען אים אריינפירן אין גן עדן עולם הבא, נאר וואס? ר' מאיר ווי נישט ווי האט געלעבט, ער איז געווען אויף דער וועלט, דער פראבלעם איז געווען אויף יענער וועלט. מילא זאגט ר' מאיר, מתי אמות, ווען העב איך שטארבן, ואעלה עשן מקברו, ווען כ'העב שטארבן זאגט ר' מאיר, העב איך זיכער מאכן אז מ'זאל אזוי טון, מ'זאל אים אריינלייגן קודם אחר אין גיהנום, און שפעטער העט ער קענען אריינגיין אין גן עדן, און אלס סימן, ער צילט זיך א סימן, אז כ'האב טאקע אויסגעפירט, עטץ זען ס'עט ארויסגיין אזא רויעך פון זיין קבר, עטץ וויסן אזוי געשען. און טאקע, כי נח נפשיה דר' מאיר, ווען ר' מאיר איז נפטר געווארן, סליק קוטרא מקבריה דאחר, האט אנגעהויבן ארויסגיין א רויעך פון די קבר פון אחר. אמר ר' יוחנן, ס'איז אריבער אסאך יאר האט ר' יוחנן געזאגט, גבורתא למיקלא רביה, איז דען עפעס א גבורה ס'א גרויסע גבורה אריינצופאקן א רעבן אין גיהנום צו פארברענען א רעבן, חד הוה ביננא ולא מצינן לאצוליה, ער איז דאך איינס פון אונזערע דער אחר, טאמער צווישן איינס פון אונזערע איז דא איינער וואס זינדיגט, קען מען אונז דען אים דען נישט ראטעווען? אוודאי קען מען אונז אים ראטעווען. אי נקטיה ביד, זאגט רבי יוחנן, טאמער איך כאפ אים אן מיט זיין הענט, און איך שלעפ אים ארויס אין גיהנום אריין אין גן עדן, מאן מרמי ליה מאן, ווער קען מיך אפשטעלן? אמר, האט רבי יוחנן געזאגט, מתי אמות, ואכבה עשן מקברו, עט איר זען איך וועל שטארבן, איך וועל אים אריין שלעפן אין גן עדן אריין, און די רויעך פון זיין קבר וועט פארלאשן ווערן, כי נח נפשיה דרבי יוחנן, טאקע ווען רבי יוחנן איז נפטר געווארן, פסק קוטרא מקבריה דאחר, האט אויפגעהערט קומען א רויעך פון די קבר פון אחר, פתח עליה ההוא ספדנא, איז דער ספדן דער וואס האט מספיד געווען רבי יוחנן, האט זיך אנגערופן האט ער געזאגט אפילו שומר הפתח לא עמד לפניך רבינו, אז אפילו דער שומר הפתח פון גיהנום, וואס ער דארף אויפפאסן קיינער גייט נישט ארויס פון דארט, האט נישט געקענט זיך שטעלן קעגן רבי יוחנן, ווען רבי יוחנן האט ארויסגעשלעפט אחר פון גיהנום. זאגט די גמרא ווייטער, בתו של אחר אתיא לקמיה דרבי, די טאכטער פון אחר איז געקומען צו רבי, אמרה ליה האט צו אים געזאגט רבי, פרנסני, האלט מיך אויס, געב מיך צדקה געלט, זי איז געווען א ארעמע פרוי, אמר לה, האט רבי געזאגט בת מי את, וועמענס טאכטער ביסטו? אמרה לו, בתו של אחר אני, כ'בין א טאכטער פון אחר, אמר לה, האט רבי געזאגט, עדיין יש מזרעו בעולם, האט נאך קינדער וואס לעבן אויפן וועלט? והא כתיב שטייט דאך אין פסוק. לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו אז ס'וועט גארנישט איבערבלייבן פון רשעים, אמרה לו האט די טאכטער פון אחר זיך אנגערופן צו רבי, זכור לתורתו ואל תזכור מעשיו, פארוואס געדענקסטו נישט זיין תורה און דו געדענקסט נאר זיינע מעשים רעים, פארקערט געדענק זיין תורה, געב מיך צדקה, און פארגעס פון די שלעכטע זאך וואס ער האט געטון, מיד ברגע וואס די טאכטער פון האחר. האט דערמאנט די תורה פון איר טאטן, ירדה אש וסכסכה ספסלו של רבי, איז אראפ א פייער פון הימל און פארברענט, פארשווארצט, דאס בענקל פון רבי, ווען רבי האט עס געזען, בכה ואמר רבי, האט ער זיך צעוויינט, האט ער געזאגט מה למתגנין בה כך, מה דאך אחר, וואס אחר איז מתגנין בה, ער האט זיך מגנה געווען די תורה, ער האט זיך פארמיאוסט פון די תורה, פון דעסטוועגן האט זיין תורה געהאט אזא כח, אז אפילו נאכדעם וואס ער איז אוועק, די טאכטער האט דערמאנט די תורה, איז דאס בענקל פארברענט געווארן, למשתבחין בה, על אחת כמה וכמה, כל שכן איינער וואס איז זיך משתבח מיט דער תורה, אוודאי און אוודאי עט דער תורה אויפפאסן אויף אים. פרעגט איצט די גמרא, אויף די פריערדיגע מעשיות וואס אונז האבן געזען צווישן רבי מאיר און אחר, פרעגט די גמרא ורבי מאיר, היכי גמר תורה מפומיה דאחר, וויאזוי האט ער זיך מתיר געווען צו לערנען תורה פון אחר, והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבקות הוא, דרשנ'ט מען אם דומה הרב למלאך ה' צבקות. טאמער איינער האט א רעבן וואס איז דומה צו א מלאך השם צבקות, א אויסגעהאלטענע איד, וואס א ערליכע איד, איז דעמאלס טאקע יבקשו תורה מפיהו, דארף מען לערנען פון אזא רבי תורה, ואם לאו, טאמער איינער האט א תלמיד חכם אבער פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, אל יבקשו תורה מפיהו, זאל מען נישט לערנען פון אים, און וואס פשט ר' מאיר האט געלערנט פון אחר, אמר ריש לקיש, ענטפערט ריש לקיש, ר' מאיר קרא אשכח ודרש, ער האט געטראפן א פסוק און ער האט עס גע'דרש'נט און אויסגעלערנט פון דעם פסוק אז ער האט יא געמעגט לערנען פון אחר, וועלכע פסוק? שטייט אין פסוק אין משלי, הט אזנך ושמע דברי חכמים, ס'טייטש בייג דיין אויער און הער צו וואס די חכמים האבן צו זאגן, פאלג די חכמים, ולבך תשית לדעתי, און דיין הארץ איז תשית לדעתי זאלסטו פאלגן לדעתי, דער רבונו של עולם כביכול רעדט אויף זיך לדעתי, יעצט לכאורה לדעתם לא נאמר אלא לדעתי, ס'טייטש לכאורה וואלט געדארפט צו שטיין הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתם פון די חכמים, וואס שטייט נישט אזוי, נאר אוודאי קומט אונז דער פסוק לאזן הערן אז דער פסוק וויל נישט, די אייבערשטער וויל נישט אז לבך תשית לדעתם, זאלסט נישט נאכגיין אינגאנצן די חכמים, זאלסטו נישט אינגאנצן פאלגן, זאלסט נישט נאכמאכן זייער מעשים, פארוואס? ווייל מען רעדט דא פון חכמים וואס פירן זיך נישט אויף ווי ס'דארף צו זיין, און פארדעם ולבך תשית לדעתי נישט לדעתם, פונדעסטוועגן אבער זאגט דער פסוק הט אזנך ושמע דברי חכמים, תורה מעג מען לערנען אפילו פון אזעלכע חכמים, און דערפאר טאקע האט ר' מאיר זיך מתיר געווען צו לערנען תורה פון אחר רב חנינא אמר מהכא, ברענגט א ראיה פון א אנדערע פסוק, שטייט אין פסוק אין תהלים, שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך, איז משמע שמעי בת וראי והטי אזנך, מען זאל הערן, מען זאל פאלגן, מען זאל לערנען, פון די צווייטע זייט שטייט ושכחי עמך ובית אביך, מ'זאל פארגעסן די מעשים, אוודאי גייט עס ארויף אויף אזעלכע סארט תלמידי חכמים וואס פירן זיך נישט אויף ווי ס'דארף צו זיין, אז שמעי בת וראי והטי אזנך, לערנען מעג מען, אבער ושכחי עמך ובית אביך, פאלגן אינגאנצן זיי נאכגיין, טון ווי זיי טוען טאר מען נישט, און דאס איז די פסק וואס ר' מאיר האט גענוצט אלס היתר צו לערנען פון אחר. פרעגט אבער די גמרא קשו קראי אהדדי, למעשה האמיר דא א סתירה פון צוויי פסוקים, פריערט האט מען געזען, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך השם צבקות הוא, אז א רבי דארף זיין א מלאך השם צבקות, און פלוצלינג זעהן מיר דא אז מען מעג אויך לערנען תורה פון איינער וואס איז די היפך, ענטפערט די גמרא לא קשיא, הא בגדול הא בקטן, ווענדט זיך וואסערע סארט תלמיד, א תלמיד וואס איז א גדול, א תלמיד וואס איז א גרויסער חכם, וואס ווייסט וואס יא וואס נישט, ער מעג לערנען תורה אפילו פון א שוואכער רבי, א קטן, א תלמיד וואס איז יונג וואס איז נישט אזוי קלוג ער מעג נאר לערנען פון א רבי וואס איז דומה למלאך השם צבקות זאגט די גמרא כי אתא רב דימי אמר ווען רב דימי איז געקומען קיין בבל האט ער געזאגט אמרי במערבא אז אין ארץ ישראל האט מען געזאגט ר' מאיר אכל תחלא ושדא שיחלא לברא ר' מאיר האט געגעסן די פלייש פון די תמרים און די קערעלעך האט ער ארויסגעווארפן טייטש ער האט געוואוסט וואס יא וואס נישט זאגט די גמרא דרש רבא

ווערט א בחינה פון פארשטינקען, סרח, ס'איז פארשמירט מיט טיט, מיט צואה, פונדעסטוועגן אין תורתו נמאסת, די תורה פון אינעווייניג איז קיינמאל נישט נמאס, און ממילא טאקע א תלמיד גדול קען זיך לערנען פון אים. זאגט די גמרא ווייטער, אשכחיה רבה בר שילא לאליהו, רבה בר שילא האט געטראפן אליהו הנביא, אמר ליה, האט ער אים געפרעגט מאי קא עביד הקדוש ברוך הוא, וואס טוט דער רבונו של עולם אמר ליה, האט אליהו הנביא געזאגט, קאמר שמעתא מפומייהו דכולהו רבנן, ער זאגט נאך מימרות פון אלע חכמים, ומפומיה דרבי מאיר לא קאמר און פון רבי מאיר נישט, אמר ליה, האט ער אים געפרעגט אמאי פארוואס נישט, האט אליהו הנביא געענטפערט, משום דקא גמר שמעתא מפומיה דאחר, ווייל ער לערנט תורה פון אחר געלערנט תורה פון אחר, ממילא זאגט מען נישט נאך זיין תורות אין הימל, אמר ליה, האט רבה בר שילא געזאגט אמאי, רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק, רבי מאיר האט געטראפן א רימון, געגעסן די קערעלעך, ארויסגעווארפן די שאלעכץ, די זעלבע בחינה, ער האט געוואוסט וואס יא וואס נישט, אמר ליה, האט אליהו הנביא געזאגט, ביסט גערעכט, און טאקע אין הימל האט מען מקבל געווען דאס דו האסט געזאגט, השתא קאמר, מאיר בני אומר, יעצט זאגט מען אין הימל א מימרא פון ר' מאיר, וואסארא מימרא, זאגט די גמרא, בזמן שאדם מצטער, בשעת ס'קומט שלעכטס אויף א מענטש, שכינה מה לשון אומרת, און וואסערע לשון זאגט די שכינה, די שכינה רופט זיך אן כביכול, קלני מראשי, קלני מזרועי, אז דאס קאפ כביכול איז שווער, די הענט איז שווער, אז דער רבונו של עולם כביכול איז זיך מצטער אז ער האט באשאפן א מענטש וואס קומט אויף אים די אלע עונשים אויף זיינע עבירות, אם כך הקדוש ברוך הוא מצטער על דמם של רשעים, קל וחומר על דמם של צדיקים שנשפך, דאס אפילו אויף א רשע איז קלאגט דער רבונו של עולם ווען א רשע איז אין צער, כל שכן

אמר ליה, האט רב יהודה געזאגט אז די סיבה וואס ער וויינט ווי מ'עט שוין זעהן איז ווייל ער האט מורא, ער האט מורא וואס העט זיין לעתיד לבוא, ווייל ווי מ'עט שוין זעהן כל מיני תלמידי חכמים, גרויסע תלמידי חכמים, ריזיגע תלמידי חכמים, וואס האבן געזינדיגט און אפגעפארן פון וועג, האבן זיי דערלייגט די גאנצע עולם הבא, און ממילא האט ער געוויינט וואס העט זיין מיט אונז, זאגט ער אזוי, מי זוטרא מאי דכתיב בהו ברבנן, איז דען קליין וואס שטייט אויף די תלמידי חכמים די גרויסע חכמים וואס צום סוף האבן זיי געזינדיגט די פסוק קלאגט אויף זיי און די פסוק זאגט איה סופר איה שוקל איה סופר את המגדלים וואס מיינט דאס מיינט אזוי איה סופר שהיו סופרים כל אותיות שבתורה זיי זענען געווען אזעלכע בקיאים אזעלכע תלמידי חכמים אז זיי האבן געוואוסט יעדע אות פון די תורה זיי האבן געוואוסט וועלכע ווערטער זענען יתירות וועלכע זענען חסרות ווי מען דארף שרייבן מיט א ו' אן א ו' אזעלכע בקיאים זענען זיי געווען איה שוקל מיינט שהיו שוקלים קלין וחמורין שבתורה, זיי האבן געוואוסט קלאר אלע קל וחומר'ס אין די תורה, וועלכע איז א גוטע קל וחומר, וועלכע איז נישט קיין גוטע קל וחומר, ווייטער, איה סופר את המגדלים, שהיו שונין שלוש מאות הלכות במגדל הפורח באוויר, זיי האבן געקענט דריי הונדערט הלכות אויף מגדל הפורח באוויר רש"י זאגט דריי פשטים וואס מיינט מגדל הפורח באוויר, אדער דאס גייט ארויף אויף די אות ל', וואס די אות ל' אין די תורה שרייבט מען אזא כ' מיט א ו' העכער דעם, און די ו' איז געבויגן צו די לינקע זייט, דאס הייסט מגדל הפורח באוויר זיי האבן געהאט דריי הונדערט. פשטים, דרײַ הונדערט טעמים פארוואס טאקע די ו' איז געשריבן אזוי, דער ל', ס'טייטש די ו' העכער די כ', פונעם ל', א צווייטע פשט, זאגט רש"י, מגדל הפורח באוויר גייט ארויף אויף די מגדל פון בבל, פון די דור הפלגה, זיי האבן געהאט דרײַ הונדערט הלכות זיי האבן געוואוסט לגבי דעם מגדל, נאך א פשט זאגט רש"י, אז מען דארף דא גורס זיין מגדל הפתוח לאוויר, און ס'גייט ארויף אויף א הלכה, שטייט אין משנה אין אהלות, אז ווען ס'איז דא א מגדל וואס שטעקט זיך אריין אין א שטוב, וואס איז אפן צו די טומאה גייט אריין צו די טומאה גייט ארויס, האבן זיי געוואוסט דרײַ הונדערט הלכות אויף דעם, די חכמים, ואמר רבי אמי, און רבי אמי האט געזאגט תלת מאה בעיי בעו דואג ואחיתופל, במגדל הפורח באוויר, דואג און אחיתופל, וואס ביידע טאקע זענען אפגעפארן, דואג האט גורם געווען צו די שטאט צו נוב עיר הכהנים אז שאול זאל אויסהארגענען די אלע מענטשן פון נוב עיר הכהנים, אחיתופל איז קודם געווען א יועץ פון דוד המלך, שפעטער האט ער זיך מצרף געווען צו אבשלום, איז דרײַ הונדערט שאלות האבן זיי געוואוסט צו פרעגן אויף דעם סוגיא טאקע, אויף מגדל הפורח באוויר, ותנן, און פון דעסט וועגן האט מען געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין סנהדרין, שלושה מלכים וארבעה הדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא, ווער זענען די פיר הדיוטות? בלעם, דואג, אחיתופל און גחזי, און ממילא זעהן מיר אז אפילו אזעלכע ריזיגע תלמידי חכמים ווי דואג און אחיתופל האבן נישט קיין חלק לעולם הבא, און במילא זאגט רב יהודה, אנן מה תהוי עלן, וואס וועט זיין מיט אונז? אמר ליה, האט שמואל געענטפערט צו רב יהודה, שיננא, טינא היתה בלבם, וואס טייטש נישט ריכטיג, קענסט דיך נישט פארגלייכן צו זיי, ס'איז נישט פשט אז זיי זענען באמת געווען גרויסע צדיקים און שפעטער זענען זיי אפגעפארן, נאר ניין, זיי האבן געהאט ווי נישט ווי עפעס אויפן הארץ אפילו אין די גוטע צייטן, אפילו ווען זיי זענען געווען תלמידי חכמים, זייער הארץ איז נישט געווען אינגאנצן ריין, און ממילא צום סוף זענען זיי אפגעפארן, אבער דו דיין הארץ איז ריין, האסט דיך נישט וואס צו זארגן. זאגט די גמרא, אחר מאי, וואס איז געווען די טינא אויף די הארץ פון אחר, וואסערע עבירה האט ער געטון אין די גוטע צייטן, ענטפערט די גמרא, זמר יווני לא פסק מפומיה, ער האט געהאט א יוונישע זמר וואס ער האט כסדר געזינגען, און ווי רש"י זאגט, והיה לו להניח בשביל חורבן הבית, מען טאר נישט זינגען אלץ די חורבן הבית, אנדערע זאגן די פראבלעם איז געווען ס'געווען א זמר יווני, על כל פנים דאס איז שוין געווען די טינא וואס איז אלעמאל געווען ביי אים, און טאקע צום סוף איז ער אפגעפארן, זאגט די גמרא אמרו עליו על אחר בשעה שהיה עומד מבית המדרש הרבה ספרי מינין נושרין מחיקו, דאס איז נאך א זאך וואס איז געווען ביי אחר, וואס דא זעט מען אויך אז ס'האט זיך אנגעהויבן סאך פריערט, אז בשעת וואס ער האט זיך אויפגעשטעלט אין בית מדרש האט ער געהאט אסאך ספרי מינין, אפיקורס'ישע ספרים האט ער געהאט ביי זיך אין בגד, ביי זיך אין זיין שויס, פלעג ער זיך אויפשטעלן, ס'פלעג ארויספאלן פון זיין טאשקעלע, ס'טייטש, ער האט שוין געטון אין כל מיני זאכן וואס ער האט נישט געטארט טון אין די גוטע צייטן אויכעט. זאגט די גמרא ווייטער, שאל נימוס הגרדי את ר' מאיר, נימוס הגרדי די מפרשים זאגן איז געווען א גוי א פילאזאף א חשובע גוי, האט געפרעגט פון ר' מאיר, כל עמר דנחית ליורה סליק? ס'טייטש יעדע שטיקל וואל וואס מען לייגט אריין אין די יורה אין אזא טאפ פון פארב ווערט געפארבט גלייך צו נישט? וואס איז פשט פרעגט ער אים אז טייל תלמידי חכמים לערנען תורה און די תורה פאסט אויף אויף זיי און ביי אנדערע פאסט נישט אויף אויף זיי אמר ליה האט ר' מאיר געענטפערט כל מאן דהוה נקי אגב אימיה סליק כל דלא הוה נקי אגב אימיה לא סליק ס'טייטש א שטיקל וואל וואס איז ריין וואס א נייע א נייע למשל א ניי געבוירענע כבש האט ריינע וואל דאס ווערט זייער גרינג געפארבט ווייל ס'איז נישט שמוציג מה שאין כן א שטיקל וואל וואס איז שמוציג פארבט זיך נישט אזוי גוט און די זעלבע זאך א תלמיד חכם וואס איז יראתו קודמת לחכמתו ער איז ריין איז ביי אזא איינער העלפט די תורה און ס'פאסט אויף אויף אים זאל נישט זינדיגן מה שאין כן א תלמיד חכם וואס איז נישט אזוי? וואס איז נישט יראתו קודמת לחכמתו? ער איז נישט קיין ירא שמים, איז ביי אזא איינער קלעבט זיך נישט אן די פארב אזוי גוט, די תורה פאסט נישט אויף אויף אים, אזוי זאגט רש"י איין פשט, צווייטע פשט זאגט רש"י אז דער נימוס הגרדי האט געפרעגט פון ר' מאיר צו יעדע מענטש וואס גייט אריין אין גיהנום צו ער קומט ארויס צו ער גייט קומט צום סוף אן אין גן עדן, און אויף דעם האט ר' מאיר געענטפערט ווענדט זיך צו ער איז ריין צו נישט, טאמער האט ער עפעס זכותים קומט ער אן צום סוף אין גן עדן, טאמער נישט נישט, זאגט די גמרא ווייטער רבי עקיבא עלה בשלום וירד בשלום האבן מיר געזען אז רבי עקיבא איז אריין אין פרדס און איז ארויס בשלום ועליו הכתוב אומר און אויף אים זאגט דער פסוק משכני אחריך נרוצה און ווי דער פסוק זאגט דארט ווייטער הביאני המלך חדריו אז דער רבונו של עולם כביכול האט אים אריינגענומען חדריו ואף רבי עקיבא ביקשו מלאכי השרת לדוחפו די מלאכי השרת האבן אים געוואלט ארויסשטופן פארוואס ווייל ער האט זיך באנוצט מיט די שמות אנצוקומען אהין אמר להם הקדוש ברוך הוא הניחו לזקן זה שראוי להשתמש בכבודי געווען ראוי צו נוצן די שמות. פרעגט די גמרא מאי דרש. רש"י זאגט צוויי פשטים מאי דרש. איין פשט, זאגט רש"י מאי דרש, איז ווייל מען האט דאך געזען אז בן עזאי הציץ ומת, בן עזאי האט געקוקט אויף די שכינה און ער איז געשטארבן, און ממילא רבי עקיבא, מוז מען זאגן, האט נישט געקוקט. און וואסערע פסוק האט רבי עקיבא גע'דרש'נט צו וויסן וואו איז די שכינה? צו וויסן נישט אהינצוקוקן, אזוי איז איין פשט אין רש"י, באלד וועט מען זעהן דער צווייטער פשט, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, דער פסוק ואתה מרבבות קודש, וואס טייטש ואתה? ואתה איז דאך א אראמישע ווארט, ס'וואלט געדארפט שטיין ובא מרבבות קודש, איז ואתה איז אויך א לשון פון א אות, פון א צייכן, אות הוא ברבבה שלו, ס'דא א סימן, א צייכן, ברבבה שלו צווישן די צענדליגער טויזנטער מלאכים דא א סימן ווי די מקום השכינה, און במילא רבי עקיבא האט געקענט די סימן, האט ער געוואוסט אויפצופאסן נישט אהינצוקוקן, ורבי אבהו אמר, דער פסוק דגול מרבבה, דגול מרבבה וואס טייטש דוגמה הוא ברבבה שלו, אויך די זעלבע געדאנק, רש"י זאגט דוגמה איז ווען איינער וויל פון א סוחר, די סוחר זאל אים עפעס מאכן, ווייזט ער אים א דוגמה, ער ווייזט אים איך וויל זאלסט מיר אזאנס מאכן, ס'איז קלאר ס'איז דא א סימן, איז די זעלבע זאך איז אויך דא א סימן, מען ווייסט ווי איז די מקום השכינה, און אזוי האט רבי עקיבא געוואוסט אויפצופאסן נישט אהין צו קוקן, וריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט די פסוק השם צבקות שמו, אדון הוא בצבא שלו, אז דער רבונו של עולם איז א אדון אויף די מיליטער, וואס טייטש ער איז העכער פון אלעמען, די מקום איז ניכר, ורבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, שטייט אין פסוק לא ברוח השם, ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם ואחר הרעש אש, לא באש השם ואחר האש קול דממה דקה, והנה השם עובר, און ממילא זעט מען דא אין די פסוקים אז פאר די אייבערשטער ארום די אייבערשטער ארום די שכינה איז דא א ענין פון א קול דממה דקה, און ממילא האט רבי עקיבא געוואוסט פונקט וואו די שכינה נישט אהינצוקוקן, ס'איז איין פשט, א צווייטע פשט זאגט רש"י אז מאי דרש, וואס טייטש וואס האט רבי עקיבא גע'דרש'נט אז ער איז נישט נכשל געווארן אין די קשיא, פון אחר, אחר האט דאך געהאט א פראבלעם מיט מטטרון, ער האט געזען מטטרון זיצט, ער האט געטראכט צוויי רשויות, פארוואס רבי עקיבא האט נישט געהאט די פראבלעם, איז אויף דעם ענטפערט די גמרא, ואתא מרבבות קודש, אות הוא ברבבה, דגול מרבבה, די אלע סימנים, וואס ווי די מהרש"א איז מסביר, האט רבי עקיבא געוואוסט קלאר, אז א שכינה א באשעפער איז נאר דא איינס, ווייל די אלע סימנים, האט ער נאר געשפירט ווען עס איז געקומען צום שכינה, און נישט ביי מטטרון, און במילא פאר אים איז דאס בכלל נישט געווען קיין שאלה, און ער איז נישט נכשל געווארן, אזוי ווי אחר.